מיר הייבן אן מיט סייעתא דשמיא מסכת עירובין דף קב עמוד א', לאמיר אנהייבן גאנץ אונטן ביי די משנה דף קא עמוד ב', זאגט די הייליגע משנה, נגר שיש בראשו גלוסטרא, א נגר איז א באלט וואס אויבן דא א גלוסטרא איז א באל העד, איז די שאלה איז אזוי, איך האב די נגר, וואס מיט דעם וויל איך צוהאלטן דעם טיר, ס'הייסט איך לייג עס אריין ביינאכט אין מיין אסקופה, איך האב אזא קליינע סטעפ פאר דעם, איך שטעק עס אריין אין די ערד, מיט דעם סטאפט עס איך זאל נישט קענען עפענען די טיר. איז די שאלה איז יעצט אזוי, די גמרא שמועסט אויס אז די שאלה איז די נגר, טאמער וואלט עס געווען אנגעמאכט מיט א גאר שטארקע שטריק, דאס הייסט איך קען אויפהייבן דעם נגר מיט דעם וואס איך הייב אויף דעם שטריק, און די שטריק העט זיך האלטן, עס העט זיך נישט צורייסן, דעמאלטס איז כולי עלמא מודה אז דער נגר איז א חלק פון דעם טיר, און עס איז געמאכט אויף צו סטאפן דעם עפענען דעם טיר, און ממילא איז דאס נישט קיין שום שאלה העט יעדער איינער מודה זיין איך קען עס נוצן. נאר וואס, דא איז די שאלה געווען אז מיין נגר איז צו שווער פאר דער שטריק, און ממילא אז איך הייב עס יעצט אויף איז עס וועט זיך צורייסן דעם שטריק, איז די שאלה איז אזוי, קוק איך אן דעם נגר אזוי ווי א כלי, וויבאלד למעשה פון אויבן נאך דא דער באל העד, און ממילא קען איך עס נוצן למשל צו צומאלן ווייצן, צו תבלינים קען איך צומאלן מיט דעם, פשט איז האט עס א דין ווי א כלי, אז ס'איז א דין ווי א כלי, קען איך עס נוצן אויף צו צו מאכן מיין טיר דערמיט, ווייל א מענטש נוצט נישט זיין כלי צו מאכן בונה, צו בויען דערמיט, און ממילא קוק איך עס אן ווי א כלי, קען איך עס אריינלייגן דארטן. אדער זאג איך ניין אז למעשה ס'איז נישט געמאכט געווארן אויף דעם, ממילא דער שטריק איז כאילו ס'איז נישט דא, ווייל ס'איז צו שוואך ס'קען בכלל נישט האלטן דעם נגר, און ממילא קוק איך עס אן אז ס'איז א איסור פון בונה, און ממילא קען איך גארנישט טון דערמיט און איך קען זיך נישט נוצן מיט דעם אויף שבת. איז זאגט די משנה רבי אליעזר אוסר, רבי אליעזר זאגט יא, ס'איז אסור זיך צו נוצן מיט אזא סארט זאך, ווייל ס'איז דא א פראבלעם פון בונה. ורבי יוסי מתיר, מה שאין כן רבי יוסי איז מתיר, און ער האלט אזא סארט נגר האט א דין כלי אויף דעם, ממילא היות ס'דא א דין כלי אויף דעם קען איך עס נוצן נישט דא קיין פראבלעם פון בונה. אמר רבי אליעזר, זאגט רבי אליעזר, מעשה בכנסת שבטבריה, ס'איז געווען א מעשה מיט א שול אין טבריה, שנוהגין בו היתר עד שבא רבן גמליאל והזקנים ואסרו להן, אז זיי האבן זיך פלעגן זיך אייביג נוצן דערמיט, שפעטער האבן געקומען רבן גמליאל מיט די זקנים און זיי האבן עס גע'אסר'ט, זאגט רבי אליעזר זעסט א ראיה פון יענע מעשה, זעסט חכמים האבן עס גע'אסר'ט, און ממילא אין הכי נמי אנהייב פלעגט מען עס נוצן, און שפעטער האט מען עס גע'אסר'ט, און ממילא זאגט רבי אליעזר זעסט א ראיה פון יענע מעשה אזוי ווי איך זאג. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט ניין די מעשה איז געווען אנדערשט, איסור נהגו בו, דער שול האט בעצם זיך נישט גענוצט מיט די נגר, ווייל זיי האבן געמיינט ס'איז אסור, ובא רבן גמליאל והזקנים והתירו להן, פארקערט רבן גמליאל איז גאר געקומען און געזאגט קענסט עס יא נוצן, און ממילא רבי יוסי נוצט די מעשה צו זיך. און מילא, רבי אליעזר האט געזאגט די מעשה איז געווען אזוי, פשט איז א ראיה צו זיך, זאגט רבי יוסי ניין, די מעשה איז געווען אנדערש, און ממילא קען מען עס יא נוצן. שמועסט די גמרא אויס אזוי, בניטל באגדו כולי עלמא לא פליגי, אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט, אז טאמער ס'איז ניטל באגדו, די שטריק איז גענוג שטארק, די נגר, ס'פשוט עס הענגט אויף אראפ, פשט ס'רירט אן די ערד, אבער די שטריק אליינס איז גענוג שטארק אויף אויפצוהייבן מיט דעם נגר, איז כולי עלמא לא פליגי, אוודאי קען איך עס נוצן, און ווייל דאס איז א חלק פון די טיר, ס'איז געמאכט געווארן אויף צוהאלטן דעם טיר, איז דאס אוודאי נישט קיין שאלה אז איך קען עס נוצן. פארקערט, טאמער די נגר האט בכלל נישט קיין שטריק, ס'איז פשוט אז ס'ליגט דארטן אויפן זייט, דאס איז אוודאי נישט קיין שאלה, קען איך עס אוודאי נישט נוצן. נאר וואס כי פליגי בשאינו ניטל באגדו, די שאלה איז נאר געווען טאמער עס נישט געווען צו גענוג שטארק אויף צו אויפהייבן דעם נגר, איז יעצט איז געווען די שאלה הייסט עס א כלי, ממילא אז ס'איז א כלי קען איך עס נוצן, אדער זאג איך ניין ס'הייסט נישט קיין כלי און מילא האב איך א פראבלעם פון בונה, איז דמר סבר ר' יוסי געהאלטן כיוון דיש בראשו גלוסטרא תורת כלי עליו, וויבאלד למעשה פון אויבן דאך דא די בולעט, מילא הייסט עס א תורת כלי עליו, און ממילא קען איך זיך נוצן דערמיט, מה שאין כן ומר סבר ר' אליעזר געהאלטן כיוון דאינו ניטל באגדו, וויבאלד למעשה קען איך עס נישט אנכאפן מיטן שטריק, איז קוק איך אן די שטריק איז בכלל נישט דא, אז איך האב נישט קיין שטריק, אזוי האט מען שוין פריער געזאגט, אז ס'איז פשוט א זאך וואס ליגט דא אויפן ערד, אוודאי איז עס אסור, און ממילא זאגט ר' אליעזר לא, ס'איז אסור זיך צו נוצן דערמיט, און ממילא האב איך א מחלוקת, ר' יוסי געהאלטן ס'האט א דין פון א כלי און מילא. און קענסט דיך נוצן דערמיט, הגם די שטריק איז שוואך, אבער למעשה וויבאלד די נגר ליגט נישט אויפן ערד סתם לויז ארום, ס'ליגט פשוט רירט אן די ערד, אבער ס'איז דא א שטריק, און ס'איז דא אויבן די באל עט אויכעט, זאג איך אז וואס אפילו די שטריק איז נישט גענוג שטארק, האט ס'דין ווי א כלי. מה שאין כן רבי אליעזר געהאלטן ניין, די שטריק קוק איך אן כאילו ס'איז בכלל נישט דא, אז ס'איז בכלל נישט דא קיין שטריק, איז עס אסור ווייל איך האב פראבלעם מיט בונה. זאגט די משנה ווייטער, נגר הנגרר, וואס איז אבער טאמער איך האב א נגר וואס פשוט די שטריק איז אזוי לאנג און ס'פשוט ליגט אויפן ערד, דאס הייסט ווען ס'ליגט נישט אינעם טיר ליגט עס פשוט אויפן ערד ס'ליגט אינגאנצן ארום, איז זאגט די משנה נועלין בו במקדש אבל לא במדינה, קוק איך אן דעם שטריק כאילו ס'איז בכלל נישט דא קיין שטריק דא, און ממילא האב איך דא א איסור דרבנן אז איך קען נישט צושפארן דעם טיר, וויבאלד ס'איז א איסור פון בונה, ס'זעהט אויס ווי בונה. און ממילא למעשה אין בית המקדש איז דאך נישט דא קיין שבות דרבנן'ס שבותין במקדש לא נהגי, און ממילא זאגט די משנה נגר הנגרר נועלין בו במקדש אבל לא במדינה, אז אין בית המקדש וואס מען האט נישט אכטונג געבן אויף דרבנן'ס, ס'נישט נוהג דרבנן'ס אין בית המקדש, קענסטו דיך נוצן דערמיט, משא"כ במדינה, סתם ביי זיך אינדערהיים, קענסטו דיך נישט נוצן דערמיט, ווייל ס'איז א פראבלעם, ס'זעט אויס ווי בונה. והמונח, אבער טאמער ס'ליגט פשוט אויפן ערד, ס'הייסט ס'איז בכלל נישט אנגעמאכט, כאן וכאן אסור, איז א געהעריגע איסור פון בונה, ממילא נישט נאר במדין איז אסור, נאר אפילו בית המקדש, ס'איז אינגאנצן אסור, ס'איז א פראבלעם פון בונה, איז דאס איז געווען שיטת תנא קמא. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט ניין, המונח מותר במקדש, טאמער ס'ליגט ארום אויפן ערד, אבער ס'איז אנגעמאכט אויפן וואנט איז מותר במקדש, והנגרר, פארקערט, ס'הייסט טאמער ס'איז מונח, ס'איז פשוט, ס'ליגט אויפן ערד, ס'איז בכלל נישט אנגעמאכט, זאגט רבי יהודה, דו האסט פריער געזאגט מ'קען עס בכלל נישט נוצן, ניין, במקדש קען איך עס יא נוצן, ס'איז נישט קיין איסור פון בונה, ס'זעט אפשר אויס ווי בונה, אבער ס'איז שבות, און שבות איז אין די בית המקדש נישט געווען. אבער ביי א נגרר, א זאך וואס עס פשוט שלעפט זיך אויפן ערד, דאס איז בכלל נישט קיין איסור, און ממילא אפילו געזאגט והנגרר במדינה קען מען אפילו נוצן במדינה, און ממילא זאגט ער אזוי, זאגט רבי יהודה, דאס וואס דו האסט געהאט א שטריק, טאמער ס'איז נגרר, אפילו ס'שלעפט זיך נאך אויפן ערד, קענסטו נוצן סיי אין בית המקדש און אויך במדינה. דאס האט מען געזאגט אינדערהיים, אז דאס א זאך וואס פשוט ליגט אויפן ערד, אויף דעם זאג איך בית המקדש, ער קען עס יא נוצן, מה שאין כן במדינה, דארט קען מען זיך נישט נוצן מיט אזא סארט נגר. זאגט די גמרא, תנו רבנן, ברענגט מיר יעצט א ברייתא וואס זאגט זייער ענדליך, פשוט ער לייגט צו אביסל מער ווערטער, איזהו נגר, וואס מיינט נגר הנגרר, שנועלין במקדש, וואס אין בית המקדש קען איך זיך יא צושפארן, אבער לא במדינה, זאגט ער כל שקשור ותלוי, אז ס'איז אז ס'איז אנגעבינדן, און ס'הענגט, וראשו אחד מגיע לארץ, און ס'דענגלט, ס'רירט אן זיך, ס'קומט אן צו די ערד. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אף זה במדינה מותר, ניין, דאס איז נישט קיין פראבלעם, במדינה דאס איז אויך מותר, פארוואס? ווייל עס איז נישט דא קיין איסור אין דעם. נאר וואס, אלא איזהו נגר שנועלין במקדש, אבל לא במדינה, ווען האב איך געזאגט אז וואס, אז נגר שנועלין במקדש און נישט במדינה, כל שאינו לא קשור ולא תלוי, עס איז בכלל נישט אנגעמאכט ושומטו ומניחו בקרן זווית, פשוט עס ליגט אויפן ערד, אויף דעם זאגט רבי יהודה, במקדש, דארט מעגסטו דיך יא נוצן, ביי דיך אינדערהיים מעגסט דיך נישט נוצן דערמיט. זאגט די גמרא, אמר רב יהודה, קומט די אמורא רב יהודה און האט געזאגט, אמר שמואל, אז שמואל האט גע'פסק'נט הלכה כרבי יהודה בנגרר, וואס אונז האבן געזאגט בנגרר, דאס הייסט, אז וואס טאמער ס'ליגט ארום, האט רבי יהודה געזאגט, קענסט עס נוצן סיי אין בית המקדש און סיי ביי דיך אינדערהיים, די הלכה איז טאקע אזוי ווי רבי יהודה, לגבי נגרר זאג איך די הלכה איז ווי רבי יהודה און דו קענסט עס נוצן סיי אין בית המקדש און ביי דיך אינדערהיים מעגסט עס אויך נוצן שלא כרבנן מה שאין כן טאמער ס'קומט לגבי מונח אז ס'ליגט פשוט אויפן ערד אויף דעם האט נישט געזאגט הלכה ווי רבי יהודה נאר וואס הלכה איז ווי תנא קמא מ'קען עס נישט נוצן נישט אינדערהיים און אויך נישט אין בית המקדש מעגסט דיך אויך נישט נוצן דערמיט אמר רבא, לייגט רבא צו אבער איין תנאי, והוא שקשור בדלת, דאס וואס אונז האבן געזאגט אז נגר נגרר מעג איך נוצן סיי אין בית המקדש אבער אויך אינדערהיים מעגסטו עס אויך נוצן, זאגט רבא איז דא איין תנאי אויף דעם, והוא שקשור בדלת, ס'מוז זיין אז ווען ס'איז אנגעמאכט נישט אזוי ווי דער בילד, נאר פארקערט ס'מוז זיין אנגעמאכט צו די טיר אליינס, עס איז אנגעמאכט גלייך צו די טיר אליינס, דעמאלט זאג איך אה ס'האט אוודאי א חלק פון די טיר, אז ס'איז אוודאי א חלק פון די טיר קען איך עס נוצן אפילו אינדערהיים אויכעט. פרעגט די גמרא איני, איך וועל פרעגן א קשיא, והא רב טבלא איקלע למחוזא, רב טבלא איז געגאנגען צו די שטאט מחוזא, וחזא און האט געזען לההוא יענע דהוה תלי בעיברא דדשא, ס'איז געווען אויך אזא אזא סארט שלאס, וואס איז פשוט געווען אנגעמאכט אויפן פרעים, ס'איז נישט געווען אויפן טיר אליינס, נאר אויפן דאור פאוסט איז עס אנגעמאכט, ולא אמר ליה ולא מידי, און ער האט גארנישט געזאגט, און ממילא טענה'ט ער, וואס זאגסטו מיר רבא, ס'מוז זיין אז ס'איז אנגעמאכט אויפן טיר אליינס, לכאורה זעה איך דארטן אז ער האט בכלל נישט מקפיד געווען און געלאזט אפילו ס'נישט געווען אנגעמאכט אויפן טיר. ענטפערט די גמרא, ההוא ניטל באגדו הוה, דארטן רעדט זיך עס אז ס'איז געווען אנגעמאכט מיט א שטארקע שטריק, ממילא וויבאלד ס'איז געווען אנגעמאכט מיט א שטארקע שטריק, דעמאלס טאקע ביסטו גערעכט גייט מיר נישט אן וואו ס'איז אנגעמאכט, וועגן דעם און לגבי די מעשה אויף דעם האט ער גארנישט געזאגט, אבער טאמער איז נישט אנגעמאכט מיט א שטארקע שטריק, נאר פשוט מיט א שוואכערע שטריק, דעמאלטס איז טאקע רבא'ס דין אמת אז ס'מוז זיין אז ס'געווען אנגעמאכט אויפן טיר אליינס. זאגט די גמרא, רב אויא איקלע לנהרדעא, רב אויא איז געגאנגען צו די שטאט נהרדעא, חזייה לההוא גברא האט ער געזעהן דער מענטש דהוה קא קטיר בגמי האט אנגעמאכט זיין שלאס, זיין בולט האט אנגעמאכט מיט גמי, אזא געוויקס, אמר האט ער געזאגט דיין לא נטרוק דאס הייסט נישט אנגעבינדן ס'איז אזא שוואכע זאך ס'קען זיך בכלל נישט האלטן ממילא אזא שטריק דאס הייסט בכלל נישט צוגעבינדן בעי רב זירא האט רב זירא געפרעגט אזוי נקמז מאי האט מען פריער געזאגט אז וואס אז די בולט גייט אריין אין די ערד ס'הייסט נישט געגאנגען אין די ערד נאר ס'איז געגאנגען אויף אזא טרעפ וואס איז געווען פארדעם אין דעם האט מען אריינגעלייגט דעם בולט מיט דעם האט מען נישט געקענט צועפענען די טיר. אויף דעם פרעגט ער אז נקמז מאי, וואס איז טאמער די בולט, די לאך איז געווארן צו גרויס, און יעצט איז אריינגעגאנגען ביז אריין אין די ערד ממש, איז די שאלה איז יעצט, זאג איך אז ס'איז נישט געווען קיין איסור פון בונה, ס'הייסט אוודאי אין א פאל וואס מ'מעג עס טון, זאג איך ס'איז נישט געווען קיין איסור פון בונה, ווייל למעשה ס'גייט נישט אריין אין די קרקע, נאר וואס ס'גייט פשוט אריין אין די טרעפ פאר דעם, ממילא איז דא נישט קיין פראבלעם, אבער די מינוט וואס ס'גייט אריין אין די ערד ממש, אפשר איז עס יא א פראבלעם, דא האב איך שוין א פראבלעם פון בונה, ער פרעגט דעם נקמז מאי, וואס איז טאמער עס גייט טיף אריין, עס גייט ממש אין ערד אריין, וואס איז די הלכה? אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, מאי תיבעי ליה, וואס איז בכלל די שאלה? לא שמיע ליה הא דתניא, האט ער דען נישט געהערט געלערנט? האט ער נישט געהערט וואס אונז האבן געלערנט? נשמט אסור, טאמער עס איז בכלל נישט דא קיין שטריק, דעמאלס איז אסור, אבער נקמז, טאמער עס גייט אריין טיף אין ערד אריין, שטייט מותר, מעג איך עס יא ניצן? ורבי יהודה אמר און רבי יהודה זאגט, נקמז טאמער ס'גייט אריין טיף אין ערד, אף על פי שאינו נשמט, אפילו עס איז נישט אפגעהאקט אינגאנצן נאר ס'איז אלץ אנגעמאכט, אסור איז עס אסור. ואמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה אמר שמואל האט געזאגט, הלכה כרבי יהודה בנקמז, די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה ביי נקמז, אז ס'איז אסור, ממילא פרעגט אים, וואס האסטו מיר דא א שאלה, צו נקמז איז מותר אדער אסור, מען האט דאך שוין געפסקנט, שמואל האט געזאגט הלכה כרבי יהודה בנקמז, אז טאמער סגייט אריין טיף אין ערד, ווייטער ווי די סטעפ אליינס, גייט אריין אין די קרקע אליינס, איז עס אסור, מילא וואס איז זיין שאלה? וטעמא מאי, אמר אביי, משום דקא מיחזי כבונה, ווייל ס'זעהט אויס אזוי ווי בונה, מילא היות ס'זעהט אויס אזוי ווי בונה, ממילא איז עס אסור, און ממילא זאגט אים וואס איז דיין שאלה, דאס איז שוין א זאך וואס מ'האט גע'פסק'ענט אז ס'איז אסור צו זיך נוצן מיט אזא סארט באלט. בעי מיניה ר' נחומי בר זכריה מאביי, האט ר' נחומי בר זכריה געפרעגט א שאלה צו אביי, עשה לו בית יד מאי, וואס איז אז ער האט דעם באלט, יעצט וואס ער האט געטון איז, עס נישט צוגעבינדן, נאר געמאכט א הענטל מיט דעם, געמאכט א לאך וואס ער קען פשוט, עס קען עס אנכאפן, און מיט דעם ווייזט ער אז עס איז א געהעריגע כלי. אמר ליה האט אים געזאגט, בוכנא קאמרת, וואס דו פרעגסט אזא סארט, דאס איז געווען א סארט כלי ווי מען האט געמאלן מיט דעם עפעס, בוכנא קאמרת, דו פרעגסט מיר אזא זאך, אוודאי, איתמר, אונז האבן געלערנט, אמר רב נחומי בר רב אדא, עשה לו בית יד, מותר, אז ער האט געמאכט א בית יד, אוודאי, יעצט איז א געהעריגע כלי, ממילא אז עס איז א געהעריגע כלי, אוודאי מעגסטו דיך נוצן דערמיט. זאגט די גמרא ווייטער ההיא שריתא דהוה ס'איז געווען די בים עפעס א גרויסע קורה דהוה בי רב פדת וואס רב פדת האט געהאט ביי זיך וואס ער האט עס געלייגט פאר די טיר און מיט דעם האט ער צוגעהאלטן דעם טיר דהוה מדלו לה בי עשרה ס'האט געדארפט האבן צען מענטשן האבן עס געדארפט רוקן און לייגן ושדו לה אדשא האט עס געלייגט פאר די טיר ולא אמר להו ולא מידי ער האט גארנישט געזאגט הייסט בעצם די גמרא זאגט אזוי קיין פראבלעם פון בויען איז דאך נישט דא ווייל ער טוט גארנישט ער נעמט פשוט א גרויסע שטיקל האלץ לייגט עס פארן טיר נו אפשר איז דא א פראבלעם פון מוקצה האט ער געזאגט ניין ולא אמר להו ולא מידי האט ער גארנישט געזאגט אמר האט ער געזאגט תורת כלי עליה ס'איז אזוי גרויס מ'קען זיצן אויף דעם מ'קען עס נוצן פאר א באנק ממילא אז איך קען עס נוצן פאר א באנק האט עס א תורת כלי עליה ממילא נישט קיין שום פראבלעם. ההיא אסיתא, דהוה בי מר שמואל, איז געווען עפעס א גרויסע כלי וואס בי מר שמואל האט געהאט, דהוה מחזקת אדריבא, ס'האט געהאט, ס'קענט ארייננעמען זיך חצי סאה, ס'איז עפעס א ריזיגע כלי, א געוואלד האט עס געקענט ארייננעמען. די זעלבע זאך, שרא מר שמואל למישדייה אדשא האט שמואל עס געלאזט לייגן פארן טיר, אמר האט ער געזאגט, תורת כלי עליה, אין הכי נמי איך נוץ עס פאר מיין טיר, אבער למעשה תורת כלי עליה, ס'האט א דין ווי א כלי, אז ס'האט א דין ווי א כלי קען איך עס נוצן, און איך קען עס אויך לייגן פאר מיין טיר אויף צו האלטן אז מ'זאל נישט קענען עפענען די טיר. שלח ליה רמי בר יחזקאל לרב עמרם, נימא לן מר, זאג אונז עפעס איבער מהלין מילי מעלייתא פון די שיינע רייד דאמרת לן משמיה דרב אסי וואס דו האסט געזאגט וואס דו האסט געהערט פון רב אסי בכיפי דארבא לגבי די ארטשעס פון א שיף דאס הייסט שיף איז געווען די בויט פון אונטן איבער דעם געלייגט אזעלכע ארטשעס וואס איז אריבערגעגאנגען פון איין זייט צום צווייטן. שלח ליה האט אים געשיקט, הכי אמר רב אסי אזוי האט רב אסי געזאגט, הני כיפי דארבא די ארטשעס פון די שיף, בזמן שיש בהם טפח, ווי לאנג יעדע ארטש פאר זיך אליינס איז א טפח, אי נמי אין בהם טפח אפילו עס איז נישט דא קיין טפח, ואין בין זה לזה שלושה, ווי לאנג די געפ צווישן איינס מיטן צווייטן איז ווייניגער ווי דריי, קען איך זאגן די הלכה פון לבוד, פשט איז די גאנצע זאך איז צוגעמאכט. ממילא למחר מביא מחצלת קען איך לייגען א מעט ופורס עליהן און ער לייגט עס איבער דעם, מאי טעמא מוסיף על אוהל עראי הוא ס'איז פשוט אזוי ווי אז מוסיף אויף א אוהל עראי ושפיר דמי ממילא צולייגען אויף א אוהל ווילאנג די אוהל עקזיסט שוין ממילא איך מאך נישט קיין נייע אוהל, מאכען א נייע אוהל אויף שבת איז אוודאי אסור אלס איסור פון בונה אבער טאמער איך האב שוין די אוהל איך לייג פשוט צו אויף דעם נישט קיין פראבלעם ושפיר דמי. זאגט די גמרא נאך א מעשה, הנהו דכרי דהוו ליה לרב הונא, ס'איז געווען די אילים די ווידערס וואס האט געהערט צו רב הונא, דביממא בעו טולא, בייטאג האבן זיי געדארפט האבן שאטן, ובלילה בעו אוירא, און ביינאכט האבן זיי געדארפט האבן לופט, אתא לקמיה דרב, איז ער געקומען צו רב, אמר ליה האט אים געזאגט אזוי, זיל כרוך בודיא, גיי איבער דארטן, לייג איבער עפעס א ליילעך, ושייר בה טפח, און לאז איין טפח, למחר פשטה, דאס הייסט ראל עס צוזאמען, אבער לאז איין טפח זאל בלייבן אפן, און למחר פשטה מארגן קענסטו עס צוריק אויפעפענען, ומוסיף על אוהל עראי הוא ושפיר דמי, איז וואס דו טוסט שוין, דיין אויל איז שוין געמאכט, מיט דעם וואס דו האלסט די ערשטע טפח, דיין אוהל איז שוין געמאכט געווארן, אז דו האסט שוין דיין אוהל, קענסטו יעצט פשוט ווייטער אויפדרייען, און דאס איז נישט קיין פראבלעם פון בונה. אמר רב משום רבי חייא, וילון, א פארהאנג, מותר לנטותו, ומותר לפורקו בשבת, כ'קען עס אויפהענגען און כ'קען עס צוריק אראפנעמען ווייל דאס הייסט נישט קיין געהעריגע מחיצה, ס'איז א זאך וואס ממילא אין די ווינט בלאזט זיך עס אויף און אראפ, הייסט נישט קיין געהעריגע מחיצה, אז מענטשן גייען אדורך, ממילא קען איך עס אויפהענגען, כ'קען עס אראפנעמען אויף שבת. כילת חתנים, טאמער ס'איז א כילת חתנים איז א בעט וואס אויף דעם האט מען געלייגט אזא שיפע ליילעך ס'הייסט ס'איז געווען א שטעקן אינמיטן און האט מען געלייגט א קראס ביעם און שפעטער האט מען איבער געלייגט א ליילעך פון ביידע זייטן איז כילת חתנים מותר לפורקה ולנטותה בשבת מעג איך עס אויפשטעלן כ'מעג עס צוריק אראפנעמען אויף שבת אמר רב ששת בריה דרב אידי האט רב ששת געזאגט בריה דרב אידי לא אמרן אלא שאין בגגה טפח כ'מוז מאכן זיכער אז אויבן אז די גג האט נישט קיין טפח. אבל יש בגגה טפח, אסור. אבער טאמער ס'איז ברייט פון אויבן איין טפח, דאס הייסט איך האב א שטיקל דאך וואס איז ברייט א טפח, דעמאלס איז עס אסור. וכי אין בגגה טפח, און אויך ווען ס'האט נישט קיין אפילו ס'האט נישט אינעם גג איין טפח, לא אמרן אלא שאין בפחות משלושה סמוך לגג טפח, די ערשטע דריי טפחים הייט, דאס הייסט פון אויבן גייסטו אראפ דריי טפחים, און די גאנצע ערשטע דריי טפחים טאר נישט זיין קיין ברייטקייט צוזאמען מיט איין טפח, אבל יש בפחות משלושה סמוך לגג, טפח, אבער טאמער אין די ערשטע דריי טפחים האב איך יא א ברייטקייט פון א טפח, אסור איז עס אסור ווייל ווייטער איז די גאנצע זאך איז מצטרף, ממילא קוק איך עס אן כאילו עס איז יא דא א דאך דא, אז איך האב יא דא א דאך דא האב איך געמאכט א אוהל אויף שבת. און נאך א זאך, וכי אין בפחות משלושה סמוך לגג טפח, אפילו דו האסט שוין זיכער געמאכט אז די ענגל איז אויף אזא ענגל אז ס'איז נישט דא קיין טפח אין די ערשטע דריי טפחים, נמי לא אמרן אלא בשאין בשיפועה טפח אז ס'מוז זיין אז אין די גאנצע שיפקייט פון יענע פון יעדע זייט ס'איז לאמיר זאגן פון לינקס און פון רעכטס די שיפקייט די ענגל פון די גאנצע מחצלת פון די גאנצע די ליילעך וואס עס זאל נאר זיין הענגט אראפ דארטן טאר נישט זיין ביז ס'קומט אן צו די מיטן מיט איין טפח אבל יש בשיפועה טפח אבער טאמער ס'איז יא דא דעמאלס שיפועי אהלים כאהלים דמי שיפועי אהלים אפילו עס איז א שיפע זאך אבער הייסט עס נאך אלץ א טפח ווילאנג ס'איז שיף איין טפח און אויפן ברייטקייט אויב אזוי איז עס אסור, ממילא ווייל שיפועי אהלים כאוהל דמי. ואמר רב שישא בריה דרב אידי סיאנא איז רש י שמועסט אויס נאר אויף דעם, אויב אזוי ס'הייסט קומט דאך אויס אז מיין גאנצע ברייטקייט קען נאר זיין, לאמיר זאגן פון אויבן מוז עס זיין א לאך ווייניגער ווי א טפח, פון אונטן די ברייטקייט קען אויך נאר זיין בעצם א טפח פון ביידע זייטן, קומט אויס מיין כילת חתנים קען מעקסימום אנקומען צו אביסל ווייניגער ווי דריי טפחים, פרעגט דער רש י וויאזוי קען מען בכלל שלאפן אזא זאך, אזא נעראו זאך קען דאך נישט זיין, נאר וואס מוז זיין האט מען געמאכט אזוי ווי א זיגזעג פון אויבן, אזוי ווי א דאבעליו האט מען געמאכט פון אויבן, פשט איז מען האט געלייגט אסאך מאל ארויף אראפ ארויף אראפ ארויף אויפן ברייטקייט אזוי ווי די בילד ממילא אויף דעם איז נישט קיין שום פראבלעם, אבער טאקע צו סתם רעדן אז ס'געווען אזוי שמאל אז פשט ס'איז נאר דא צוויי טפחים אדער אביסל מער ווי צוויי טפחים אין אונטן קען נישט זיין ווייל מ'קען דאך נישט שלאפן אזא זאך, ממילא האט רש י אזוי מ'זעט דא אויפן בילד אויך אין רש י אז ס'גייט ארויף אראפ ארויף אראפ אזוי ווי א דאבעליו, פשט מיט דעם האב איך געמאכט מיין כילת חתנים ברייטער. ואמר רב שישא בריה דרב אידי סיאנא שרי, א מענטש וואס האט אזא א פעלט היט, דעמאלס איז עס מותר, והתניא אונז האבן דאך געלערנט אסור, זאגט די גמרא לא קשיא, הא דאית ביה טפח, הא דלית ביה טפח, א היט, די פעלט וואס שטעקט ארויס פון די זייטן, טאמער אונז האבן געזאגט ס'איז מותר, איינמאל האט מען געלערנט ס'איז אסור, ווענד זיך. טאמער ס'איז ברייט א טפח, איז עס א אוהל, ממילא איז עס אסור. טאמער ס'איז ווייניגער ווי דעם, דעמאלטס איז עס גוט. פרעגט די גמרא אלא מעתה שרביב בגלימיה טפח הכי נמי דאסור, וועסטו מיר זאגן אז האט ער גענומען זיין קלייד, גענומען זיין טלית, לייגט עס איבערן קאפ, ס'שטעקט ארויס פון איר פארן קאפ א מער ווי א טפח, זאגסט מיר ס'אסור? ס'קען דאך אוודאי נישט זיין, ס'איז א בגד. ממילא זעלבע זאך דא מיטן היט, ס'איז א בגד, ממילא מהיכי תיתי ס'זאל זיין אסור? זאגט די גמרא אלא לא קשיא, הא דמהדקא, הא דלא מהדקא. אז רש"י לערנט דמהדקא מיינט פשוט אז ער האט א שטריק פון אונטן אונטער זיין האלז, ממילא האלט זיך דעם היט, ממילא אז ס'האלט זיך גוט זיין היט, זאג איך ס'איז טאקע א בגד, אבער טאמער ס'איז א זאך וואס פליגט אוועק, דעמאלס הייסט עס נישט קיין בגד, אנדערע ראשונים זאגן ס'מיינט נישט דווקא א שטריק פון אונטן, נאר טאמער די היט זיצט אויף אים ריכטיג אויפן קאפ, ממילא קוק איך אוודאי איז א בגד, גייט מיר נישט אן ווי ברייט ס'איז, טאמער ס'איז א זאך וואס האלט זיך נישט ריכטיג, דעמאלס, טאמער ס'איז מער ווי א טפח, אויף דעם איז געזאגט די ברייתא וואס די ברייתא זאגט אז ס'איז אסור.